ב' חלקים משיחת פסח שני תשמ ג. דער ענין פון פסח שני האט זיך א סיבה מיוחדת וואס זי איז פארבונדן מיט עבודת האדם, אזוי איז אויך דא די כללות ענין פון תורה ומצוותיה איז אויך דאס געגעבן געווארן אין אן אופן פון אני המתחיל. בלשון המדרש, ס'איז א בעיקר אף על פי וואס ביי אידן איז געווען דעמאלט א הכנה מתאימה, אף על פי כן זאגט מען אז אני המתחיל ווארום ווי גרויס און טייער און טיף און ברייט די הכנה פון אידן איז געווען אין די שבעה שבועות, אין די פופציג טעג. בין יציאתך ממצרים ביז קבלת התורה איז דאס אויף אזויפיל שלא בערך צו נתינת התורה און קבלת התורה ביז וואנעט אז מען זאגט דערויף אז אני המתחיל און במילא איז על דרך זה איכות בנוגע וואס איז געגעבן געווארן בשעת מתן תורה.

און פופציג טעג ארום נאך ארויסגייענדיג פון מצרים, וואס דאס איז אויכעט אין זיך כולל די מצוה פון קרבן פסח, ואדרבה ביי קרבן פסח איז נאך מערער אני המתחיל, ווארום דער קרבן פסח, פסח מצרים, איז דאך געווען נאך פאר מתן תורה, און דעמאלט איז געווען דער מעמד ומצב פון את עירום ועריה, און אף על פי כן האט מען זיי געגעבן דם מצוה, דם פסח און דם מילה, בדמיך חיי, בדמיך חיי, אין אן אופן אז דאס איז געווען דער עיקר ענין איז געווען מצד די התחלה און די נתינה מלמעלה, אתערותא דלעילא בלשון הידוע כמבואר בכמה מקומות. וכאמור אין פסח ראשון און פסח סתם שטייט דער ענין פון אני המתחיל נאך מער בהדגשה ווי דאס שטייט אין כללות ענין התורה ומצוותיה, וואס דארט איז געווען לכל הפחות די הכנה די שבעה שבועות תמימות, מה שאין כן ביי פסח מצרים ביי פסח ראשון, פסח שני פונקט דער היפך דערפון. דארט איז ניט נאר ניט דער ענין וואס איז געגעבן געווארן בשישה בסיוון, דעמאלט איז נאך פסח שני בגלוי ניט געגעבן געווארן, און נאך אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אז ווי אזוי איז מען געקומען צו פסח שני, בשעת ס'איז געקומען דערנאך אין שנה השנית, ניט נאר חודש השני, נאר שנה השנית. לאחרי צאתם מארץ מצרים, און מ'האט געזען אז ס'דא ישראל רובם ככולם פון די אידן האבן געפראוועט פסח ראשון, ואדרבה מיט נאך א ציווי מיוחד בזה, ס'איז געווען ווי אזוי ס'שטייט דאך אין חומש בפשטות אז ס'איז געווען א ציווי מיוחד לאחרי הציווי אויפן ענין פון פסח בהיותם במצרים. און דערנאך האט מען דאך דאס די אלע עניינים של לפני מתן תורה האט דאך משה רבינו פארשריבן נאך קודם מתן תורה בספר, און דערנאך בשעת מתן תורה איז דאך א זיכערע זאך אז מען האט דאס דערנאך נאכאמאל איבערגעחזרט כולל דעם ענין פון פסח ראשון ביי פסח שני כאמור איז געווען פונקט דער פארקערטער מצב. אז נאך דערויף וואס איז געווען אין פסח ראשון נאכאמאל די הדגשה אז דאס קומט מלמעלה און מלמעלה בכפליים, האט נאך אלץ נישט געווען דער ענין פון פסח שני, ביז וואנעט ס'זענען געקומען די אנשים און זיי האבן געמאנט למה נגרע, איז דעמאלט נתחדש געווארן דער ענין פון פסח שני. אז זיי זענען גערעכט מיט זייער תביעה וכו', ולכן גיט מען א מצוה און דאס ווערט א מצוה פאר כלל ישראל על כל הדורות כולם, ניט נאר פאר די עטליכע מענטשן, נאר דאס ווערט דערנאך א חלק אין תורה וואס ליגט תורה אחת לכולנו, און א לימוד אין תורה וואס אין דערויף זענען דאך זיכער אלע גלייך. און דערנאך אויכעט דער ענין וואס דאס קען זיך טרעפן ביי יעדערן פון צווישן אידן, פון דעם פשוט שבפשוטים ביז דעם גדול שבגדולים, סיי דער ענין פון דרך רחוקה און סיי דער ענין פון טמא לנפש, וואס אפילו ביי א כהן גדול איז דאך אויכעט דא די מציאות אז ס'איז דא דער ציווי אז יטמא. און אט אט דעמאלט דארף ער זיך אנקומען צום ענין פון פסח שני, אויב דאס איז געווען אין דעם אופן וואס ער האט ניט געקאנט ברענגען מצד טמא לנפש, וואס דאס איז דאך נישט פארבונדן דערמיט וואס ס'איז דא עפעס א נפילה אדער א ירידה וכיוצא בזה, נאר מצד דעם קיום המצוה והציווי אין וועלכע ס'איז אויך מחויב דערצו דער כהן גדול עצמו. און דערביי זאגט מען אז דער וואס האט דאס אויפגעטון האבן דאס אויפגעטון עטליכע אידן וואס זיי האבן זיך געשטעלט בתוקף מיט די טענה פון למה נגרע וואס כמדובר אמאל בארוכה איז דאך נישט דער פירוש אז זיי האבן נישט געוואוסט דעם טעם דער טעם איז געווען א טעם גלוי והראיה זיי האבן זיך נישט געגרייט צו דעם קרבן פסח. די טענה זייער איז געווען אז זיי ווייסן טאקע דעם טעם על פי תורה, און ווי דער טעם איז געזאגט געווארן נאך מיט כמה חדשים לפני זה, בשעת מתן תורה, און אף על פי כן וויסנדיג דעם טעם על פי תורה מיט די גאנצע הסברה שבדבר וכו' וכו', שטעלט עס זיי ניט אפ פון צו מאנען אז למה נגרע וויבאלד זיי זיינען אידן. דארפן זיי האבן דעם ענין פון פסח אויכעט מיטן גאנצן ענין ווי מדובר אמאל בארוכה, וואס דאס קומט צו דעם ענין און צו הוראה ראשונה ועיקרית אין דעם ענין פון פסח שני, ניט נאר פון דעם ענין אליין נאר אויך פון דער סיבה וואס דער פסח שני איז געווארן דער מסובב. און כמדובר כמה פעמים אין חסידות און ספרי מוסר וכו', ביז פארשטאנדיג אויכעט בפשטות אז וויבאלד אז דאס איז א סיבה צו דעם מסובב, איז ווי גרויס דער מסובב זאל נישט זיין, וויבאלד אז דאס איז געווען די סיבה וואס האט געמאכט דעם מסובב, איז דאס גופא א הוכחה אז די סיבה האט אין זיך א תוקף נאך מערער וויפיל דער מסובב האט. וואס ער איז מער נישט ווי א מסובב, ואדרבה אויב דער מסובב איז א גדול ביותר מיט אלע עניינים מיטן גאנצן שלימות, איז דאס באווייזט אויף נאך מער גדלות אין דעם סיבת הדבר, וואס דאס איז די סיבת הדבר אויכעט כמדובר כמה פעמים, אז אזוי זאגט מען זיך השמח בחלקו, איז דאס א מידה טובה. און מען דארף זיך אין דערויף משתדל זיין וכו', איז במה דברים אמורים ובלשון צחות הידוע אז דאס איז בארץ מתחת, מה שאין כן בשמים איז ממעל, אז ס'האט א שייכות צו ענייני ארץ איז אט דעמאלט מתחת דארף ער קוקן, אז ארום זיך וועט ער זען אז ס'איז דא כמה. וואס זיי זיינען למטה ממנו במצבו מה שאין כן אז ס'קומט צו ענייני שמים דארף ער קוקן ממעל, אז ס'איז דא א צווייטער איד וואס ער איז דאך ממעל און במילא וויבאלד אז ער קוקט און זעט דאס אדער ער הערט וועגן דערויף איז דאס גופא ווערט כתורת הבעל שם טוב. א נתינת כח און אן עידוד און א הוספה, אז ער זאל זיך משתדל זיין אז זאל זיין ביי אים מעלין בקודש, ניט נאר לגבי מצבו, נאר אויך אפילו לגבי די מצב וואס ער פון דעם וואס ער געפינט זיך ממעל. וואס דאס ברענגט אויכעט ארויס צו די הוראה בפשטות. אז אין אלע עניינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט תורה און מצוותיה און מיט יהדות בכלל, איז אטא דעמאלט איז א זיכערע זאך אז ס'איז דא א ממעל, זיי זיינען דאך פארבונדן מיט'ן אייבערשטן וואס ער איז נותן התורה ומצוה המצוות, וואס ער איז דער אין סוף האמיתי. איז וואס פאר א מעמד און מצב מ'האט דעמאלט דערגרייכט אין דעם, איז ניט נאר אז ס'קען זיין העכער, נאר ס'קען זיין העכער ביז אין אן אופן פון אין סוף. במילא דאס מכריח אז ער איז זיך משתדל עס זאל זיין להעלות בקודש.